האבן מיר דא געהאט א מחלוקת, רב האלט אפילו ס'איז קלא דלא פסיק, דאך ווען בין איך מוציא, דווקא ווען ס'איז דא עדות, און רבי האלט אפילו ס'איז נאר מכוער הדבר, ס'איז נאר מיעסע זאכן האט מען געזען, אויך שוין בין איך שוין מוציא, זאגט די גמרא והלכתא כוותיה דרב, די הלכה איז ווי רב אז איך טוה נישט זיך רעכענען מיטן קול דווקא ווען ס'דא עדות, והלכתא כוותיה דרבי, און די הלכה איז ווי רבי, ווי ר'האט פריער געזאגט רבי, הואיל ומכוער הדבר תצא. פרעגט די גמרא קשיא הלכתא אהלכתא, איז דאך א סתירה פון איין הלכה אויף א צווייטע. רבי איז זייער מחמיר און רב איז מיקל, זאגט די גמרא לא קשיא, הא בקלא דפסיק, א קול וואס איז געווארן איבערגעהאקט, ס'איז נאכדעם ארויסגעגאנגען א צווייטע קול וואס ער האט געזאגט אז דער ערשטע קול איז געווען שקר, הא בקלא דלא פסיק, און דאס רעדט זיך א קול וואס דער קול ציט זיך לאנג. קלא דלא פסיק, דער קול האט זיך נישט איבערגעהאקט, וליכא עדים אפילו עס איז נישט דא קיין עדות. כרבי, פסק'ן איך ווי רבי תצא. קלא דפסיק, אז דער קול איז א קול וואס ס'האקט זיך איבער, איז דווקא ואיכא עדים בין איך מוציא דווקא ס'דא עדות עדי טומאה, כרב אזוי ווי רב פרעגט די גמרא וקלא דלא פסיק עד כמה א קלא דלא פסיק וויפיל צייט דארף זיך ציען דער קול אמר אביי האט אביי געזאגט אמרה לי אם די מאמע האט מיר געזאגט דומי דמתא איין טייטש איז דא אין רש"י די וואס זענען חושד אין שטאט, נאך א טייטש איז דא אין רש"י דומי, מען זאגט נישט אפילו קיין קלארע זאך, נאר מען זאגט אז מ'איז דוכט זיך אזוי רעדן פון דעם יומא ופלגא, אנדערהאלבן טעג, דאס הייסט עס קלא דלא פסיק, ולא אמרן ס'איז נישט געזאגט געווארן אלא דלא פסק ביני ביני, אין דעם יומא פלגא איז נישט געווארן איבערגעהאקט דער קול, אבל פסק ביני וביני, ס'איז געווען דער קול א טאג צייט, נאכער איז געווארן נפסק, נאכער האט דער קול האט געזאגט דער א נייע קול אז ס'איז שקר, נאכער איז ווידער געווען דער ערשטער קול. הא פסק איז דאך געווארן אינמיטן איבער געהאקט, ווערט עס נישט אנגערופן קלא דלא פסיק? ולא אמרן ס'איז נישט געזאגט געווארן אלא דלא פסק, ס'איז נישט געווארן איבער געהאקט מחמת יראה, ווייל מען האט מורא געהאט פאר די מענטש, אבל פסק מחמת יראה, דער קול האט אויפגעהערט מחמת יראה, און נאכער רעדט מען ווידער דעם חשד אזוי ווי פריער. מחמת יראה הוא, איז דאך דער הפסקה געווען ווייל מ'האט פאר אים מורא געהאט, דעריבער הייסט עס נישט קיין הפסקה. ולא אמרן, דאס וואס מיר זאגן קלא דלא פסיק, פסק'ן נאך אזוי ווי רבי, אז תצא, אלא דליכא אויבים, אז ס'איז נישט דא קיין שונאים אין שטאט. אבל איכא אויבים, ס'איז דא שונאים. זאגן מיר אויבים הוא דאפקו ליה לקלא, דעם קול האבן געברענגט די שונאים. רש י, תנן התם, האבן מיר דארט געלערנט אין מסכת גיטין, המוציא את אשתו משום שם רע, איינער האט גע'גט זיין פרוי, ס'אויף איר ארויסגעגאנגען א שם רע, לא יחזיר, טאר ער איר נישט צוריק נעמען. משום נדר, זי האט געמאכט א נדר וואס ער האט אים נישט מפר געווען, נאכער קען ער אים נישט מפר זיין, לא יחזיר, איז אויב האט ער צוליב דעם נדר גע'גט, טאר ער איר נישט צוריק נעמען, די גמרא זאגט דאך דעם טעם, ווייל אויב כ'וועל זאגן ער קאן צוריק נעמען, טאמער וועט זי גיין צו א חכם נאכדעם וואס זי האט חתונה געהאט, און דער חכם וועט איר אראפ נעמען דעם נדר, וועט דער מאן זאגן דער וואס האט איר גע'גט, ווען איך זאל געווען וויסן אז ס'דא א היתר צו דעם נדר וואס האט געמאכט, אפילו מען זאל מיר געווען געבן ק' מנה וואלט איך נישט געווען גע'גט ווייל איך גלייך איר, איז ער דאך מבטל דעם גט למפרע, ער איז עוקר דעם גט, און די קינדער פון דעם צווייטן זענען ממזרים, דעריבער זאגט מען צו אים גלייך, זאלסט וויסן זיין אז מען טוט גט'ן א פרוי וועגן א נדר וואס זי האט געמאכט, טאר מען קיינמאל נישט צוריק נעמען, און אויב זי איז געליבט אויף דיר, זוך א היתר צו איר נדר, און אויב ער גט איר דאך, איז דאך א סימן, ער גט איר נישט צוליב דעם נדר, נאר צוליב שנאה, קען ער שפעטער נישט עוקר זיין דעם גט צו מאכן בניו ממזרם. און די זעלבע זאך איז משום שם רע, פארוואס ער טאר נישט צוריק נעמען טאמער זי וועט חתונה האבן צו א צווייטן און ס'וועט ארויסגיין א קול אז דער ערשטע קול פון שם רע איז שקר, וועט ער חרטה האבן און ער וועט וועלן מבטל זיין דעם אנדערן גט. שלח ליה רבה בר הונא לרבה בר רב נחמן, האט רבה בר הונא געפרעגט צו רבה בר רב נחמן, ילמדנו רבינו, זאל אונז אונזער רבי לערנען, כנס מהו שיוציא, אויב דער וועלכע האט פריער מוציא געווען משום שם רע, פארשטייט זיך זי האט נאכנישט חתונה געהאט צו קיין צווייטן, אדער האט ער געגעט צוליב א נדר. לכתחילה טאר ער נישט צוריק נעמען, ווי איז אויב ער האט איר צוריק גענומען, צו איז דער דין אז ער מוז איר גט'ן? אמר ליה האט אים רבה גענטפערט, תנינא, מיר האבן געלערנט אין דער משנה, הנטען על אשת איש. מ'איז איינעם חושד ער האט געטאן אן עבירה מיט א אשת איש, והוציאוה מתחת ידו, און דער מאן האט איר געגעט, אף על פי שקנס, אפילו דער וועלכע מ'איז אים חושד האט איר גענומען, יוציא, זאגן מיר ער זאל איר גט'ן. מיט דעם א וואס דער נטען האט איר גענומען, איז ער מחזיק דעם קול. איז די זעלבע זאך ביי אונז, דורך דעם אָ וואָס ער האָט איר געגעט צוליב דעם שם-רע, האָט ער מחזיק געווען דעם קול. דעריבער דאַרף מען אויך זאָגן יוציא. אמר ליה האָט ער געזאָגט מי דמי, איז עס דען גלייך? התם הוציאוה, די משנה רעדט זיך דאָך אַז מ'האָט איר געגעט בעדי טומאה. הוציאוה א לשון רבים, די בית דין האט איר מוציא געווען, איז דאך אסור מדין תורה דעריבער כנס יוציא, והכא הוציאה, דא א ער אליין האט איר געגעט, דער לא יחזיר איז דאך נאר מדרבנן, קען זיין אז די רבנן האבן נאר געזאגט זייער דין לכתחילה טאר ער נישט צוריק נעמען, אבער אויב ער האט איר צוריק גענומען דער מאן, דאך וואס האט איר געגעט? איז אפשר מעג זי בלייבן ביי אים? ורבה בר רב נחמן וואס ער שטעלט צו איינס צום אנדערן, מתניתין נמי הוציאה תנן, און די משנה רעדט זיך אויך אז ער אליין האט איר געגעט אן עדות, איז דאך נישט אסור צו דעם בועל נאר וועגן לזות שפתים, מדרבנן, און דאך שטייט יוציא. פרעגט די גמרא ואכתי מי דמי, ס'איז נישט גלייך, איך קאן זיך נישט פושט זיין פון דעם דין פון נטען צו דעם דין פון אונזער משנה, הכא בעל והתם בועל, דארטן נאר ווען מוציא אשתו משום נדר אדער משום שם רע און דער מאן נעמט איר צוריק איז די זאך נישט אזוי מיאוס, אבער דארטן נאר ביי אונזער פאל אין אונזער משנה ווען דער מאן האט איר געגעט צוליבן שם רע און דער בועל נעמט איר איז דאך עס א מיאוסע זאך. אמר ליה האט ער געענטפערט שפיר דמי אהדדי זענען ביידע גלייך מיט דער זאך. הכא אמור רבנן לא יכנוס ביי אונז האבן די רבנן געזאגט אז אויב מ'האט איינעם חושד געווען אז ער טוט אן עבירה מיט א אשת איש און דער מאן האט איר גע'גט, טאר מען נישט נעמען איר דער מענטש וועלכן מ'האט חושד געווען, ואם כנס יוציא, און אויב ער האט גענומען אפילו בדיעבד מוז ער איר גט'ן. הכא נמי די זעלבע זאך ביי דעם פאל, המוציא את אשתו משום שם רע, אדער המוציא את אשתו משום נדר, אמרו רבנן לא יחזיר, האבן די רבנן געזאגט מען טאר נישט נעמען, ואם כנס דארף איך אויכעט זאגן יוציא, ווייל ביידע ערטער איז דער איסור מדרבנן, מען טאר נישט נעמען מדרבנן, און דאך זעען מיר אז די רבנן האבן געמאכט זייערס א תקנה לא יכנוס, האבן זיי עס געמאכט אז אפילו בדיעבד איז מוציא. זאגט די גמרא, ולא היא ס'איז נישט גלייך איינס צום אנדערן, התם, דארטן נאר, ווען איינעם חושד געווען אז ער טוט אן עבירה מיט אשת איש, און דער מאַן האָט איר געגעט, און זי האָט חתונה צו דעם בועל. אלומי אלמיה לקלא, מאַכט דאָך דאָס שטאַרקער דעם ערשטן קול. איך זע דאָך פון דעם אָן, אַז דאָס, וואָס די מענטשן האָבן פריער גערעדט, איז עפּעס, ממילא דאַרף זי דאָך זיין נאסר צו אים, אלעס דעם בועל. ווייל ונטמאה ונטמאה בין איך דאָך מרבה דעם בועל. איז אפילו ס'איז נאר מדרבנן און כ'האב נישט קיין עדות, אבער דאך דארף צו זיין יוציא. ס'איז דא א מוציא אשתו משום נדר, אמרינן זאג מיר, קם ליה בקלא וליתיה, פארוואס נעמט ער איר צוריק? ווייל ער זעהט אז דער קול איז גארנישט און דער מוציא שם רע הייבט זיך נישט אן. רש י. זאגט די משנה, המביא גט ממדינת הים, איינער האט געברענגט א גט ממדינת הים, דאס הייסט פון א ווייטער לאנד, פון חוץ לארץ, ואמר בפני נכתב ובפני נחתם, און ער זאגט פאר מיר איז געווארן געשריבן דער גט, פאר מיר איז געווארן געחתמעט דער גט. די גמרא זאגט אין אנפאנג מסכת גיטין פארוואס מען דארף זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, ווייל די מענטשן אין חוץ לארץ זענען נישט בקי אז דער גט דארף זיין געשריבן לשמה לשם האישה, דארף דער שליח דאס עדות זאגן. איז דער דין לא ישא את אשתו. דער, וועלכער האט געברענגט דעם גט און געזאגט בפני נכתב ובפני נחתם, ווייל איך פארלאז זיך אויף זיין דיבור, טאר ער נישט נעמען די פרוי. אויך וועגן חשד. דער זעלבער דין איז, מת, ער זאגט, ער איז געשטארבן, דער מאן פון דער פרוי, הרגתיו. איך האָב אים געהרגעט, הרגנוהו, מיר האָבן אים געהרגעט, לא ישא את אשתו, טאָר ער נישט נעמען די פרוי, ווייל איך פאַרלאָז זיך דאָך אויף זיין עדות, וועלן מענטשן רעדן, אַז ווייל ער האָט איר געוואָלט נעמען, זאָגט ער פאַלש עדות, אָבער צו אַ אַנדערן מענש מעג זי יאָ חתונה האָבן. רבי יהודה אומר.

נאר צו אנדערן יא, די גמרא וועט ווייטער מפרש זיין וואס איז דער חילוק פון הרגתיו ביז הרגנוהו. רש י, המביא גט ממדינת הים, צריך שיאמר דארף דער שליח זאגן בפני נכתב ובפני נחתם. והטעם איז מפורש בגיטין, דעם טעם איז די גמרא מפרש אין אנפאנג מסכת גיטין, לפי שאין בקיאין לשמה, ווייל די מענטשן אין חוץ לארץ זענען נישט בקי זיי ווייסן נישט אז דער גט דארף זיין לשמה. לא ישא את אשתו, דער וועלכע האט געברענגט דעם גט טאר נישט נעמען זיין פרוי, הואיל ועל דיבורו סמכינן, כ'פארלאז זיך אויף זיין דיבור, איז פארהאנען לזות שפתים מענטשן וועלן רעדן ער זאגט פאלש עדות נאר ווייל ער וויל נעמען די פרוי. מת הרגתיו הרגנוהו לא ישא אשתו, הואיל ועל עדותו היא נישאת, ווייל זי האט חתונה אויף זיין עדות, וואס ער זאגט ער לעבט נישט, איכא לזות שפתים איז דא א די רעדינג פון מענטשן, מענטשן וועלן זאגן שמא עיניו נתן בה, ער וויל איר נעמען פאר א פרוי, והעיד שקר ער האט א פאלטשע עדות געזאגט, אבל לאחר תנשא צו א צווייטן קאן זי יא חתונה האבן, די עיקר נישאת בעד אחד, דאשה נישאת בעד אחד, א פרוי קען חתונה האבן אז ס'איז דא איין עדות אז מת בעלה. רבי יהודה אומר הרגתיו לא תנשא אשתו אפילו לאחר על פיו, צו אנדערן קען זי אויך נישט חתונה האבן, לפי שהוא משים עצמו רשע, מיט זיין עדות זאגן אז הרגתיו איך האב אים געהארגעט מאכט ער זיך פאר א רשע, והתורה אמרה די תורה זאגט אל תשת רשע עד. א רשע טאר נישט זיין קיין עדות, הרגנוהו תנשא אשתו לאחר, הרגנוהו ער טאר איר נישט נעמען, אבער צו אנדערן מעג זי חתונה האבן. ובגמרא בעי טעמא, די גמרא פרעגט דעם טעם פארוואס הרגנוהו מאכט ער זיך אליין אויך פאר א רשע, פארוואס מעג זי חתונה האבן צו אנדערע, און די גמרא זאגט הרגנוהו מיינט מען צו זאגן אז ער זאגט אני הייתי עם הורגיו. אז ער איז געווען דעמאלט ווען מען האט אים געהארגעט אבער נישט ער האט אים געהארגעט. פרעגט די גמרא, טעמא דממדינת הים, ווען זאגן מיר אז ווען ער ברענגט א גט טאר ער נישט נעמען די פרוי, נאר אין מדינת הים האט ער געברענגט דעם גט, דעליה קסמכינן, איך פארלאז זיך אויף זיין דיבור וואס ער זאגט בפני נכתב ובפני נחתם, אבל מארץ ישראל, אבער ער ברענגט א גט פון ארץ ישראל, דלאו עליה קסמכינן, וואס דעמאלט פארלאז איך זיך דאך נישט אויף אים, ווייל ער דארף דאך נישט זאגן בפני נכתב ובפני נחתם. ישא את אשתו, מעג ער יא נעמען זיין פרוי, אזוי ווייזט דאך אויס פון דער משנה, אז דווקא המביא גט ממדינת הים, ווען ער דארף זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, נאר דעמאלט לא ישא את אשתו. אבער אין ארץ ישראל, ער ברענגט א גט פון ארץ ישראל, איך פארלאז זיך נישט אויף זיין דיבור, מעג ער יא נעמען? איז דאך שווער א קשיא, והא מת, אויב ער זאגט מת בעלה דלאו עליה קסמכינן, איך פארלאז זיך נישט אויף אים, דאס וואס די חכמים זענען מתיר די פרוי חתונה צו האבן איז נישט ווייל ער זאגט מת, נאר דאמר מר, מיר האבן געלערנט אז דער טעם פארוואס מען איז מתיר א אשה בעד אחד צו חתונה האבן ווייל אשה דייקא ומינסבא, ווייל די פרוי זי אליין טוט מדייק זיין ביז זי ווייסט זיכער אז מת נאכדעם האט זי חתונה. וקתני, און עס שטייט דארטן אויך דער דין לא ישא את אשתו אז אויב ער זאגט מת בעלה כאָטש איך פאַרלאָז זיך נישט אויף אים, דאָך זאָגן מיר, ער טאָר נישט נעמען זיין פרוי. ענטפערט די גמרא, ס'איז אַ חילוק, התם ליכא כתבא, ווען ער זאָגט מת בעלה איז נישטאָ קיין כתב, איך פאַרלאָז זיך אויף זיין דיבור, מהא הכא איכא כתבא, דאָ איז דאָך פאַרהאַנען דער גט. דעריבער הייסט עס נישט איך פארלאז זיך אינגאנצן אויף אים. דתנן, אזוי ווי מיר האבן געלערנט, מה בין גט למיתה, וואס איז דער חילוק צווישן גט און מיתה, דארט שטייט אין דער משנה אויסגערעכנט פינף פרויען, וואס דיע פרויען זענען נישט באגלייבט צו זאגן מת בעלה, ווייל דיע פרויען האבן א שנאה צו איר, ווילן זיי איר מאכן שאדן, אז מ'וועט זיך שטיצן, זי וועט חתונה האבן צו א צווייטן, נאכער וועט קומען דער מאן וועט זי ליידן בזיונות. די משנה רעכנט דארט אויס די שוויגער האט פיינט די שנור, און די שוועגערן, דאס הייסט די פרוי פון איר מאנ'ס ברודער, און צרתה שטייט דארט דער מאן.

איז דאס מוכיח אז ס'איז אמת? בין איך זי נישט חושד צו טוען פארפירן, זע איך דאך אז דער ענין וואס מען ברענגט א כתב, וואס מען ברענגט דעם גט, דאס איז א ענין וואס איך דארף געבן מער א נאמנות, איז דא.

פארלאז איך זיך אויף זיין עדות און זי מעג חתונה האבן, פארוואס ביי הרגתיו זאל זי מעגן חתונה האבן? והאמר רב יוסף, רב יוסף האט געזאגט, אויב איינער זאגט עדות פלוני רבעני לאונסי, דער מענטש האט מיר רובע געווען לאונסי ער האט מיר געצווינגען, הוא ואחר מצטרפים להרגו, ער מיט נאך א עדות זענען זיך מצרף מען זאל הרג'ענען דעם רובע. פארשטייט זיך אז זיי זאגן עדות אז ס'איז געווען התראה ער האט מקבל געווען די התראה. לרצוני, אויב ער זאגט פלוני רבעני לרצוני רשע הוא, זאגט ער דאך אליין אז ער איז א רשע, והתורה אמרה אל תשת ידך עם רשע, די תורה זאגט זאלסט נישט טאן דיין האנט מיט א רשע להיות עד חמס, איז ער נישט באגלייבט אלס עדות, איז דאך די זעלבע זאך דא אויך ביי אונז, ווען ער זאגט הרגתיו, זאגט ער דאך ער איז א רשע, דארף איך עס נישט פארלאזן אויף זיין עדות זאגן, דארף איך זאגן אז זי טאר צו קיינעם נישט חתונה האבן. וכי תימא וועסטו וועלן פארענטפערן, שאני עדות אישה דאקילו בה רבנן, עדות אישה איז אנדערש די דין, ווייל דארט טרעפט מען דאך אז די רבנן האבן מיקל געווען לגבי דעם עדות זאגן, אומעטום דארף זיין צוויי עדות, און דא איז גענוג איין עדות אפילו א אישה איז באגלייבט, דעריבער וועל איך זאגן אויך די זעלבע זאך, אז א רשע איז דא באגלייבט. והא דאך אמר ר' מנשה, ר' מנשה האט געזאגט, גזלן דדבריהם, דער וועלכער איז נאר א גזלן מדרבנן, ווי די גמרא רעכנט דארט אויס אין ראש השנה, די וועלכע טוען שפילן אין אזעלכע געמבלינג מפריחי יונים, וועמענס טויב קען שנעלער פליען, צי שפילן קארטן. איז דער א כשר לעדות אישה, ביי דעם האבן די רבנן מיקל געווען כשר לעדות אישה, אבער גזלן דדברי תורה, דער גזלן פון מן התורה איז א רשע, פסול לעדות אישה איז ער פסול לעדות אישה. נימא וועלן מיר זאגן ר' מנשה דאמר כר' יהודה, ר' מנשה זאגט זיין דין ווי ר' יהודה.

וטעמא דרבנן הכא, דער טעם פון די רבנן וואס זיי זאגן דא אויך ווען ער זאגט הרגתיו, מעג זי חתונה האבן צו אנדערע מענטשן, כדרבא, אזוי ווי רבא האט געזאגט, דאמר רבא, רבא האט געזאגט, אדם קרוב אצל עצמו, א מענטש איז א קרוב צו זיך, ואין אדם משים עצמו רשע, און א מענטש מאכט זיך נישט פאר קיין רשע. רבא קריגט אויף רב יוסף, און רבא זאגט, אפילו דעמאלט ווען ער זאגט פלוני רבעני לרצוני, איז אויך דער דין הוא ואחר מצטרף להורגו, ער מיט נאך איינעם איז זיך מצרף צו הרג'ענען דעם רובע. פארוואס? ווייל ער וויל דאך זאגן עדות צו זיין חבר, איז ער נאר באגלייבט לגבי זיין חבר, אבער אויף זיך וואס ער זאגט לרצוני גלייב איך אים נישט, ווייל א מענטש איז קרוב אצל עצמו, און א קרוב איז פסול לעדות, סיי לטובה סיי לרעה, ווערט ער נישט קיין רשע בעדות עצמו, אין אנדערע ווערטער, איך זאג פלגינן דיבורא. איז די זעלבע זאך דא אויך. זאגט מיר הרגתיו, איך גלייב אז יענער געווארן געהארגעט, אבער ער קען זיך נישט מאכן קיין רשע מיט דעם עדות זאגן וואס ער זאגט אויף זיך עדות. איי ער איז דאך מודה, און מיר האבן דאך א כלל הודאת פיו כמאה עדים דמי, דאס איז נאר גערעדט געווארן ביי געלט זאכן, אבער ביי קנס און ביי עונש אז זאל ווערן פסול לעדות, אויף דעם זאגט מען נישט דעם דין הודאת בעל דין כמאה עדים, נאר מיר זאגן אין אדם משים עצמו רשע. זאגט די גמרא, לימא וועלן מיר זאגן רב יוסף דאמר כרב יהודה, אז רב יוסף וואס רב יוסף זאגט אז פלוני רבעני לרצוני, טו איך אים גלייבן אויף זיך אז ער איז א רשע, וועל מיר זאגן, ער זאגט ער האלט ווי רבי יהודה, ווייל לויט די רבנן זאגן מיר דאך אין אדם משים עצמו רשע, ווייל איך האב יעצט געלערנט אז רב יוסף האלט אויכעט גזלן דדברי תורה איז פסול לעדות אישה. זאגט די גמרא, אמר לך רב יוסף, רב יוסף וועט דיר זאגן, אנא דאמרי אפילו לרבנן, מיין דין איז אפילו לויט די רבנן, אין אמת'ן גלייב איך אים אז ער האט גע'הרג'עט, אז ער איז א רשע, ושאני עדות אישה, עדות אישה איז א אנדער דין, דאקילו בה רבנן, די רבנן האבן מיקל געווען אז אפילו א רשע איז אויך באגלייבט. איך האלט נישט דעם דין פון ר' מנשה'ן וואס ער זאגט אז גזלן דדברי תורה איז פסול לעדות אישה ור' מנשה דאמר כר' יהודה, ר' מנשה וואס ער זאגט גזלן דדברי תורה פסול לעדות אישה, דאס איז די סברה פון רבי יהודה, קומט אויס ביי אונז אין גמרא אזוי, רב יוסף זאגט אז די מחלוקת פון רבי יהודה מיט די רבנן איז צו גזלן דדברי תורה פסול לעדות אישה, לויט די רבנן איז ער כשר, לויט רבי יהודה'ן איז ער פסול, און רב מנשה ווידער זאגט. אז אלע האלטן גזלן דדברי תורה פסול לעדות אישה, נאר דער טעם פון די רבנן איז ווייל די רבנן האלטן אין אדם משים עצמו רשע ווייל אדם קרוב אצל עצמו, און די דין פון רב יוסף'ן דאס איז אזוי ווי רב יהודה.

ווי ר' מנשה זאגט דעם טעם, ווייל ער מאכט זיך א רשע און א רשע פסול לעדות אשה, צו איך וועל לערנען ווי ר' יוסף זאגט דעם טעם, ווייל ר' יהודה האלט אזוי אז א גזלן איז פסול לעדות אשה, איז דאך די זעלבע זאך הרגנוהו אויכעט, מאכט ער זיך זיך א רשע. אמר ר' יהודה האט ר' יהודה געזאגט, באומר אני הייתי עם הורגיו, ער זאגט איך בין געווען ווען מען האט אים געהארגעט, אבער איך האב אים נישט אנגערירט, והתניא, מיר האבן אזוי יא געלערנט, אמרו לו לרב יהודה, מען האט געפרעגט רב יהודה, מעשה בליסטים אחד, ס'איז געווען א מעשה מיט א ליסטים, שיצא ליהרג, ער איז ארויסגעגאנגען מען זאל אים הרג'נען,

ואמרי לה, און אנדערע זאגן, ער האט געזאגט בכניסתו ללוד, ווען ער איז אריינגעגאנגען אין דער שטאט לוד, והשיאו את אשתו, און די חכמים האבן מתיר געווען די פרוי זאל חתונה האבן. וואזשע זאגסטו אז הרגתיו, טאר זי נישט חתונה האבן? אמר להם, האט ר' יהודה געזאגט צו זיי משם ראיה, איר ווילט ברענגען פון דארט א ראיה, דארט איז נישט געווען די מעשה אז ער האט געזאגט אז ער האט אים געהארגעט, באומר אני הייתי עם הורגיו, ער האט געזאגט ער איז געוועזן מיט צוזאמען מיט די מענטשן וואס האבן אים געהארגעט, אבער ער האט גארנישט זיך צוגערירט צו דעם. פרעגט די גמרא ליסטים קתני ווייזט אויס ער איז געווען א מערדער, זאגט די גמרא שנתפס על ידי ליסטיות. ער איז געווארן געכאפט אלס די ליסטיות ווייל ער איז געווען צוזאמען מיט די ליסטים. פרעגט די גמרא והא יצא ליהרג קתני, שטייט דאך ער איז ארויסגעגאנגען ער זאל ווערן געהארגעט, ווייזט דאך אויס פארוואס קומט אים מיתה ווייל ער האט אים געהארגעט, זאגט די גמרא פון דעם איז נישט קיין ראיה. בי דינא דעובדי כוכבים די בית דין פון גוים דלא דייקי זיי פאסן נישט אויף וקטלי און זיי הארגענען אפילו זיי זוכן נישט נאך ווער עס האט געהארגעט נאר זיי טוען הארגענען אלע מענטשן וואס איז דארטן געוועזן רשע. זאגט די משנה, החכם שאסר את האשה בנדר על בעלה, א פרוי וואס האט געמאכט א נדר, זי האט גע'אסר'ט זאל נישט הנאה האבן פון מאן, און דער מאן האט איר ניט פארשטערט דעם נדר, איז זי געקומען צו א חכם ער זאל איר מתיר זיין דעם נדר, און ער האט נישט געפונען קיין פתח לחרטה צו קענען מתיר זיין דעם נדר. ער האט איר געזאגט זי טאר נישט וואוינען מיט דער מאן, ער מוז איר גט'ן. דאס הייסט, החכם שאסר את האישה, דער חכ-, דער חכם האט גע'אסר'ט די פרוי בנדר, צוליב דעם נדר וואס האט געמאכט האט ער איר גע'אסר'ט על בעלה, אויף איר מאן. הרי זה לא ישאנה, טאר, נאכדעם ווי דער מאן גט איר, טאר איר דער חכם נישט נעמען. וועגן חשד וואס מענטשן וועלן רעדן, ער האט ספעציעל געזאגט אז דער מאן זאל איר גט'ן כדי ער זאל איר נעמען. מיאנה, אז זי איז געווען א קטנה וואס האט איר חתונה געמאכט, איר מאמע אדער איר ברודער, וואס די קידושין דאך נאר דרבנן, און זי גייט ארויס מיט מיאון מיט דעם וואס זי זאגט זי וויל נישט וואוינען מיט דעם מאן, או שחלצה, אדער א יבמה האט געבאקומען חליצה בפניו פאר אים. ישאנה, מעג ער איר יא נעמען? מפני שהוא בית דין, ווייל מיאון און חליצה איז דאך נישט געווען קיין יחיד, ווייל דארט איז דאך דא א בית דין, אויף דריי מענטשן בין איך ניט חושד. רש"י, בנדר, שנדרה הנאה מבעלה, די פרוי האט גע'אסר'ט זאל נישט הנאה האבן פון איר מאן, ולא הפר לה, און דער מאן האט איר ניט פארשטערט דעם נדר. ובאתה לחכם להתיר לה, איז זי געקומען צו גיין צום חכם ער זאל איר מתיר זיין דעם נדר, ולא מצא פתח לחרטה, ער האט נישט געפונען א וועג ער זאל קענען מתיר זיין דעם נדר, און דער חכם האט געזאגט אז דער מאן מוז איר גט'ן, לא ישאנה, טאר דער חכם איר ניט נעמען משום חשד. שהוא בית דין, כלומר, מיאון או חליצה לא עשה חכם זה ביחידי, דאס האט א חכם נישט געמאכט אליין, דקיימא לן, ווייל מיר דער דין איז חליצה ומיאון בגימל, חליצה מיאון דארף זיין פאר דריי, ותלתא לא חשידי. דריי איז מען ניט חושד, די גמרא פירט אפילו אויס אין ענדע מסכתא אז מיאון איז גענוג פאר צוויי, נאר די משנה, נאר די משנה האלט אז מיאון דארף זיין פאר דריי, פרעגט די גמרא, הא התירה, ווי וועט זיין דער חכם האט איר מתיר געווען, ער האט פארשטערט דעם נדר, נאכדעם איז דער מאן געשטארבן, אדער האט איר גע'גט, וואס איז נראה אז שוין נישט דא קיין חשד, ישאנה, מעג איר דער חכם נעמען, הייסט דאס אז איין מענטש קען אראפנעמען א נדר? במאי עסקינן, ביי וואס רעדט זיך דא?

חכמים, מי חשידי, דריי בין איך דען חושד? והתנן מיר האבן דאך געלערנט אין דער משנה, מיאנה או שחלצה בפניו ישאנה מפני שהוא בית דין, אז אויב די זאך איז געווען פאר דריי בין איך ניט חושד. איז ממה נפשך וואס רעדט זיך די משנה, איינער קען דאך נישט אראפנעמען דעם נדר, מוז דאך זיין דריי, און דריי איז מען דאך נישט חושד, זאגט די גמרא, לעולם בחד, דאס וואס שטייט החכם שאסר את הנדר בנדר על בעלה הרי זה לא ישאנה, אבער אויב התירה מעג ער נעמען. רעדט זיך ס'איז געווען איינער נאר כדאמר רב חסדא אמר רבי יוחנן ביחיד מומחה, אזוי ווי ער טוט דארט פארענטפערן א צווייטע זאך אז א יחיד מומחה קען אפילו א יחיד אראפ נעמען א נדר, הכא נמי דא אויכעט ביחיד מומחה, די משנה רעדט זיך ביחיד מומחה, אין די משנה האט מען געלערנט מיאנה או שחלצה בפניו ישאנה מפני שהוא בית דין. זאגט די גמרא טעמא דבית דין, דער גאנצער טעם איז ווייל ס'איז א בית דין, ס'איז געווען דריי בין איך ניט חושד, הא בתרי לא, אבער ס'זאל זיין צוויי איז נישט אזוי דער דין, וואלט איך חושד געווען, אזוי זאגט דאך די משנה, מפני שהוא בית דין, ווייל ס'איז דריי דעריבער בין איך ניט חושד, אבער צוויי ווייזט אויס וואלט איך יא חושד געווען, מאי שנא וואס איז דאס אנדערש מהא דתנן פון דעם וואס מיר האבן געלערנט עדים החתומים על שדה מקח, עדות וואס זענען געחתמעט אויף א פעלד אז ראובן האט געקויפט די פעלד פון שמעונ'ען ועל גט אישה, אדער זיי האבן זיך געחתמעט אויף א גט. לא חשו חכמים לדבר זה, האבן די חכמים ניט חייש געווען אויף דער זאך, און איך זאג, זיי מעגן קויפן די פעלד פון לוקח, זיי מעגן נעמען חתונה האבן מיט דער פרוי, ווייל צוויי מענטשן בין איך ניט חושד. ענטפערט די גמרא, היא גופא קא משמע לן, ער גייט מיר דערציילן א דין פון מיאון. אין אמת'ן, צוויי בין איך אויך נישט חושד. דאס וואס דא א שטייט אין דער משנה מפני שהוא בית דין, מיינט ער נישט צו זאגן נאר א בית דין בין איך ניט חושד. נאר גייט מען דערציילן אז ביי מיאון מוז זיין דריי מענטשן, אז מיאון לאפוקי ממאן דאמר בפני שניים, אנדערש ווי דער וועלכער לערנט אז מיאון איז פאר צוויי, קא משמע לן גייט ער מיר דערציילן מיאון בגימל אז מיאון מוז זיין פאר דריי, אבער אין אמת'ן צוויי בין איך אויכעט ניט חושד. איבעיא להו, האבן די בני ישיבה געפרעגט, כנס מהו שיוציא, דער חכם וואס האט גע'אסר'ט די פרוי אויפ'ן מאן, צי המביא גט ממדינת הים בפני נכתב בפני נחתם, האט ער געזאגט, איז דאך דער דין ער טאר נישט נעמען די פרוי, ווי עט זיין בדיעבד ער האט איר גענומען, צי צווינג איך אים ער זאל איר גט'ן? רב כהנא אמר כנס מוציא, רב כהנא זאגט אז די חכמים זאגן לא ישא, נישט בלויז לכתחילה נאר בדיעבד דארף ער איר גט'ן, רב אשי אמר כנס אינו מוציא, רב אשי זאגט אויב ער האט גענומען בדיעבד דארף ער איר נישט גט'ן. תני להו רב זוטא בריה דרב פפא האט געלערנט רב זוטא דער זון פון רב פפא'ן כדברי האומר כנס אינו מוציא, אזוי ווי רב אשי זאגט אז כנס אויב ער האט גענומען צווינג איך אים נישט צו גט'ן. אמרו ליה רבנן לרב אשי האבן די רבנן געפרעגט רב אשי גמרא די זאך. איז ביסטו מקובל דיין רבי האט אזוי געזאגט און דיין רבי פון זיין רעבן און אזוי ווייטער או סברא אדער דו ווייסט עס פון א סברא אמר להו האט רב אשי זיי געענטפערט מתניתין ס'איז א משנה אין די משנה האמיר געלערנט הנטען משפחה אז מ'איז איינעם חושד ער האט געזינדיגט מיט א שפחה ונשתחררה און די שפחה איז געווארן באפרייט מעובדת כוכבים פון א גויה ונתגיירה, הרי זה לא יכנוס, טאר ער איר נישט נעמען, ואם כנס, אויב ער האט איר גענומען, אין מוציא, צווינג איך אים נישט ער זאל איר גט'ן. אלמא זעען מיר דאך ברננה, צוליב דעם לעז וואס מענטשן רעדן, לא מפקינן, זאג איך נישט אז מען זאל גט'ן, טאקע דארטן בנטען על אשת איש וואס איך זאג ער טאר איר נישט נעמען און אויב האט ער גענומען זאל דארף ער איר גט'ן ווייל דער מאן האט איר גע'גט צוליב דעם רינון וואס מענטשן רעדן און דער גייט און ער נעמט איר איז די זאך מיס אבער וועגן סתם אזוי רעדן ס'נישט ס'נישט מיס די זאך טוה איך נישט מוציא זיין וכן נמי די זעלבע זאך ביי דעם חכם וואס האט גע'אסר'ט די פרוי אויף דעם מאן צוליב דעם נדר וואס האט געמאכט, צי דער וועלכע האט געברענגט דעם גט ממדינת הים און ער האט געזאגט בפני נכתב ובפני נחתם, כאטש לכתחילה טאר ער איר נישט נעמען, און אויב ער האט איר גענומען ברננה צוליב דעם וואס מענטשן רעדן, לא מפקינן, צווינג איך אים נישט ער זאל איר גט'ן. רשי, נאך דער משנה, הא התירה ואחר כך מת בעלה, אויב דער חכם האט איר מתיר געווען נאכדעם איז געשטארבן איר מאן, או גירשה, אדער האט איר גע'גט, ישאנה, מעג ער איר נעמען, שאין כאן חשד, דעמאלט איז דאך נישטא קיין חשד, מיר האבן דאך געלערנט אז התרת נדרים דארף זיין דריי, ענטפערט די גמרא לעולם בחד ס'געווען איינער ודקשיא לך וואס דו האסט א קשיא מדקתני שאסר אז שטייט דער יחיד האט גע'אסר'ט מכלל דבר מישרא הוא עס ווייזט אויס אז א יחיד קען מתיר זיין אין יא ביחיד מומחה א יחיד מומחה קען אליין מתיר זיין כדרב חסדא בנדרים בפרק נערה המאורסה בית דין ג' דריי ווערט אנגערופן בית דין לא חשו חכמים לדבר זה, ווען זיי זאגן עדות אויף דעם פעלד אז שמעון האט פארקויפט די פעלד צו ראובנ'ען, מעגן זיי עס שפעטער אפקויפן ביי ראובן, לומר צו זאגן לא יקחו שוב שדה זו מן הלוקח, אז זיי קענען מער נישט קויפן די פעלד פון לוקח, וכן העד של גט, זאג איך נישט אז לא ישא את האישה ער זאל נישט טארן נעמען די פרוי, ווייל צוויי בין איך נישט חושד, וואזשע זאגסטו דא אז די טעם איז ווייל ס'איז דריי, היא גופה כלומר הוא הדין, דתרי נמי לא חשידי צוויי בין איך אויך נישט חושד, עדות בין איך נישט חושד, והא דקתני שהוא בית דין, לאו נישט משום לאפוקי מחשדא, נישט איך דארף האבן דריי עס זאל נישט זיין נחשד, אלא לאשמעינן צו דערציילן דאין מיאון בפחות מגימל, מיאון קען נישט זיין ווינציגער ווי דריי, ולאפוקי ממאן דאמר בפרק בית שמאי מיאון בשניים, אנדערש ווי דער מאן דאמר וואס ער זאגט אז מיאון איז פאר צוויי. כנס מהו שיוציא, חכם ומביא גט קאי. דאס גייט ארויף אויף דעם חכם וואס האט גע'אסר'ט די פרוי צוליב דעם נדר וואס האט זיך גע'אסר'ט הנאה האבן פון מאן, און דער חכם זאגט מ'קען נישט מתיר זיין דעם נדר און דער מאן. זעלבע זאך ביי מביא גט ממדינת הים ער האט געזאגט בפני נכתב ובפני נחתם.